א גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, ברוך השם איך באקום עמעזינג פאזעטיוו מעסעדזשעס וועגן פרשת משפטים, לייזער ער איז גראדע א היבשע קערעקטער אין מיין בית מדרש, ער זאגט מיר אז כ'האב אים אויסגעטון די הויזן, וואס הייסט? וואס הייסט כ'האב דיר אויסגעטון די הויזן? כ'האב דיר אויסגעטון די בלעכענע הויזן, כ'האב געהאט א פיער פון משפטים, דו מאכסט עס אזוי געשמאק, ברוך השם סייעתא דשמיא עס האט גארנישט מיט מיר, אבוויעסלי, אבער די עולם האט ברוך השם זייער הנאה, סאו אונז האלט מען דא אינמיטן מעמד הר סיני. הר בוער באש עד לב השמים און די אייבערשטער שטייט נאך דארטן אויבן מיט משה רבינו און ער געבט נאך איבער דאס איבעריגע די פרשת משפטים און ער געבט א סנעפשאט פון כל התורה כולה און יעדער זאל זיך טרעפן א סוגיא נישט אז מען דארף לערנען כל התורה כולה אבער מען דארף ספענדן צייט אויף די זאך וואס איז געשמאק פאר דיר איינער האט ליב צו לערנען מגילת אסתר פאר אים איז דאס געשמאק פאר איינעם איז געשמאק צו לערנען עמוד יומי דף יומי וואטעווער איט איז. איינעם איז געשמאק צו לערנען חומש רש"י, יא, מ'דארף לערנען אנדערע לימודים אויך, מ'דארף לערנען הלכה, מ'דארף לערנען אלעס, אבער יעדער איינער האט זיך אזוי ווי זיין עולם הבא מסכתא, וואס איינער האט מיך גראדע מעורר געווען, וואס וואס הייסט זאגסטו מ'דארף נאר לערנען די סוגיא וואס מ'האט ליב? ניין, דאס א מענטש טשוזט זיך אויס זיין עולם הבא מסכתא, אוודאי דארף מען לערנען אנדערע זאכן אויך, אבער דאס וויל האט די אייבערשטער געוואלט געבן א לויף דורך אין קורצן אלע אלע דברי הלכה פון כל התורה כולה. כדי אז א מענטש זאל זיך טרעפן דאס פלאץ. סאו אונז האלט מיר דא אינמיטן די ד' שומרים, סאו אונז האמיר אין קורצן לאמיר איבערשמועסן אונז האמיר שוין גערעדט פון א שומר חינם, און וואס א שומר חינם וואס איז איז כל הנאה של בעלי בתים, פארוואס? ווייל איך טוה דיר א טובה איך וואטש דיר עס, מילא וועגן דעם איז ער פטור מגניבה ואבידה, עס ווערט גע'גנב'עט אדער עס ווערט פארלוירן בין איך פטור, פארוואס? איך באקום נישט באצאלט דיין, ס'איז נאר דיין הנאה. מילא בין איך פטור, און פארשטייט זיך זיכער איז ער כל שכן כל שכן א אונס איז זיכער אז ער איז פטור, פון דעם רעדט מען אפילו נישט, און ווען איז ער יא חייב, אויב האט ער פושע געווען אין דעם זאך, ס'הייסט ער האט עס דווקא צובראכן, אדער אויב האט ער שולח יד געווען אין דעם, ער האט עס גענוצט, אז ער האט עס גענוצט ווערט ער דאך א שואל, אז ער ווערט א שואל איז דאך עס כל הנאה שלו. און ווייטער האט מען געלערנט פון א שומר שכר, וואס א שומר שכר באקומט שוין באצאלט, סאו עס איז נישט ממש אזוי ווי א שומר חינם וואס כל הנאה של בעל הבתים, ווייל ס'איז איקוועלי צוטיילט די הנאות, ער באקומט באצאלט, ער האט הנאה אז מען וואטשט אים עס, סאו ממילא וועגן דעם איז ער שוין יא חייב בגניבה ואבידה, אבער וואס טוט זיך מיט א אונס? אז עס געשעט א אונס אז די בהמה שטארבט אדער עס קומט ליסטים און ער קען זיך נישט קעגן שטעלן, איז א אונס איז ער פטור. וואס טוט זיך אבער מיט א שואל? א שואל איז כל הנאה שלו, ער טוט עס בארגן, דער בעל הבית האט נישט קיין שום בענעפיט פון דעם, און ער האט אלע בענעפיטס וועגן דעם, וועגן דעם איז ער אויכעט חייב באונסין, ס'הייסט אויב ס'שטארבט אין זיין פראפערטי שלא מחמת מלאכה, פארשטייט זיך אויב איז עס מתה מחמת מלאכה קען ער דאך טענה'ן איך וואלט עס קיינמאל נישט געבארגט פון דיר אויב איך ווייס אז די אקס טויג נישט צו גארנישט, וועגן דעם איז ער חייב באונסין אויכעט, און אונז גיימיר היינט לערנען נאך א ענין פון שואל ווען ער איז פטור, און נאכדעם איז דא די ענין פון א שוכר, איינער וואס דינגט, וואס אז ער דינגט קענסטו שוין נישט זאגן אז כל הנאה שלו, פארוואס? ווייל כאטשיג ער בארגט עס באט ער באצאלט פאר דעם. סאו ס'איז נישט ממש ווי א שואל, איז ער אדער ווי א שומר חינם אדער ווי שומר שכר דאס איז א מחלוקה רבי מאיר און רבי יהודה ווי מ'עט היינט זעהן, סאו איז גיימיר ווייטער די ענין פון א שואל האמיר געשמועסט אז א שואל איז חייב בגניבה ואבידה חייב באונסין פארוואס ווייל כל הנאה שלו וועגן דעם זאגט די תורה פסוק י ג קאפיטל כ ב אז וכי ישאל איש מאת רעהו אביסל אריין אין. שלישי, אז וכי ישאל איש מאת רעהו, א מענטש טוט בארגן עפעס פון זיין חבר, און ונשבר או מת און ס'טוט זיך צוברעכן, אדער מת, וואס הייסט א געהעריגע אונס? פריער האב איך גערעדט פון א שומר שכר, ביי אים האב איך געזאגט אז א אונס איז ער פטור, ער קען זיך ארויסדרייען פון באצאלן. וואס טוט זיך אבער מיט א שואל? א שואל איז חייב באונסין. מילא וועגן דעם זאג איך אז אויב איז געווען אז בעליו אין עמו, אבער דא קומט שוין אריין די קולא. ס'איז דא איין פלאץ וואו א שואל איז יא פטור. אויב זענען די אויב איז די בעל הבית געווען מיט אים, וואס דעמאלטס האט דאך די בעל הבית כאילו געוואטשט זיין אייגענע חפץ, אז ס'איז שייך ווען די בעל הבית וואטשט עס מילא איז ער פטור, מ'רעדט דא פון א פאל וואס די בעליו אין עמו, בעלי בתים פון דעם חפץ זענען נישט מיט אים, איז דעמאלטס שלם ישלם דארף ער באצאלן פארוואס ווייל ער איז חייב באונסין. יעצט לאמיר לערנען דעם האלב פונעם נעקסטן פסוק פסוק י ד, אז אם בעליו עמו, אויב זענען זיינע בעלי בתים יא געווען מיט אים, וואס דעמאלטס איז דאך דא די סברה צו זאגן אז די בעל הבית האט אפגעהיטן זיין זאך, איז לא ישלם דארף ער נישט באצאלן. מ'וועט באלד צוריק צוקומען צו די צווייטע חלק פון פסוק י ד, און דאן דא הייבט זיך אן א נייע סוגיא פון די ענין פון שוכר, סאו לאמיר קודם זעהן רש י אויף פסוק י ג, כי ישאל, בא ללמד, דאס קומט מיר לאזן הערן על השואל שחייב באונסין, פריער האב איך גערעדט פון א שומר שכר איז פטור באונסין, א שואל איז יא חייב באונסין, פארוואס ווייל כל הנאה שלו איז בעליו אין עמו, אם בעליו של שור אינו עם השואל במלאכתו, אויב איז דער בעל הבית פונעם שור. נישט מיט דעם שואל, בשעת, נישט בשעת, במלאכתו בשעת ער טוט עני עבודה, נישט דווקא די עבודה וואס האט געקאוזט אז די בהמה זאל שטארבן, איז דאמאלס די הלכה אז אם בעליו, אז ער דארף, אז אויב ער איז נישט דארטן איז שלם ישלם, וואס טוט זיך אבער אם בעליו עמו, זאגט רש י, בין שהוא באותה מלאכה, סיי צו די בעל הבית איז מיט אים בשעת ווען ס'שטארבט, בין שהוא במלאכה אחרת, סיי צו ער איז מיט אים אין עני אנדערע עבודה, און די גמרא זאגט אויף דעם טאקע אז אויב ער בעט אים בשעת'ן בארגן. אז גיב מיר אויך א גלאז וואסער, בארג מיר דיין אקס און גיב מיר א גלאז וואסער, איז דאס כאילו ווי דער בעל הבית איז געווען מיט אים בשעת עבודה, עני עבודה, און ער פטר'ט זיך פון דארפן באצאלן ביי אונסין. היה עמו בשעת שאלה אינו צריך להיות עמו בשעת שבירה ומיתה, זאגט רש י, אויב איז ער געווען בשעת שאלה, וואס הייסט ער האט אים נאר געגעבן א גלאז וואסער בשעת ער האט עס פארבארגט, איז גענוג אז דער שואל זאל זיין פטור צו באצאלן ביי אונסין, און ער מוז נישט האבן געווען בשעת ס'האט זיך עקשעלי צובראכן אדער געשטארבן. זאג זאג איך לאמיר גיין ממשיך זיין פסוק י ד, זאגט די פסוק ווייטער אם שכיר הוא, וואס ער האט געדינגען דעם חפץ קענסטו נישט זאגן אז ער איז ממש ווי א שואל אז כל הנאה שלו ווייל פאקטיש האט ער באצאלט פאר דעם, וועגן דעם גיי איך זאגן אז הוא בא בשכרו, עפעס א בענעפיט גייט ער האבן מיט דעם וואס ער האט באצאלט רענט פאר דעם פראדאקט, וואס? וואסערע בענעפיט? ווערט ער ווי א שומר חינם וואס איז פטור אפילו מגניבה ואבידה אדער ווערט ער נאר ווי א שומר שכר וואס איז נאר פטור פון אונסין? דאס איז א מחלוקה לאמיר זעהן רש י אם שכיר הוא אם השור אינו שאול אלא שכור אויב דער אקס איז נאר געבא איז נישט געבארגט נאר עס איז געדינגען איז בא בשכרו ליד השוכר הזה קומט עפעס א בענעפיט פאר דעם שוכר ולא בשאלה עס איז נישט א ק, איך פאררעכן עס נישט ווי ער איז א שואל אין כל הנאה שלו, פארוואס ווייל אין כל הנאה שלו, פארוואס שהרי על ידי שכרו נשתמש, ער האט זיך באנוצט מיט דעם דורך דעם וואס ער האט באצאלט קעש פאר דעם, ואין לו משפט שואל להתחייב באונסין, ממילא קען איך אים נאכנישט מחייב זיין באונסין אזוי ווי א שואל, פארוואס ווייל פאקטיש איז נישט געווען כל הנאה שלו, אבער ולא פירש מה דינו, די פסוק זאגט דאך אבער נישט וואס איז יא די הלכה מיט א שואל, איך ווייס אז מיט א שוכר, איך ווייס אז אז הוא בא בשכרו און ער איז נישט ווי א שואל, וואס יא? די פסוק איז נישט מפרש אם הוא כשומר חינם או כשומר שכר, לפיכך נחלקו בו חכמי ישראל שוכר כיצד משלם, ביי דעם איז דא א מחלוקה אין די גמרא, שוכר וויאזוי באצאלט ער, ר' מאיר אומר כשומר חינם און ר' יהודה אומר כשומר שכר, און והלכה כר' יהודה, און א שואל און א שוכר דארף באצאלן אזוי ווי א שומר שכר, יעצט גייט די תורה אריין אין א אנדערע הלכה, סאו אונז האמיר גערעדט פון אלע מיני גניבות ממון. וואס טוט זיך אבער מיט גניבת הלב? וויל די תורה זאגן אז וכי יפתה איש בתולה, אז ווען א מענטש טוט מפתה זיין א מיידל, און א בתולה דווקא, נישט קיין בעולה, ווייל ביי א בעולה איז דא א פתח צו זאגן אז זי האט יא מתרצה געווען צו אים, און נישט אז ער האט איר ממש איבערגערעדט. און אויך איז די, פון דא לערן איך אויך ארויס, אז א בגרות איז מען אויך פטור, ווייל דא איז דא, ביי ביי א בגרות איז דא די זעלבע סברה, מען רעדט דא דווקא פון א נערה, און ביי א קטנה איז גראדע א מחלוקה, אבער מען רעדט דא, פשטות רעדט מען דא דווקא פון א נערה. און א נערה איז נאָך דאָ די פּתח צו זאָגן, אַז זי האָט באמת נישט געװאָלט, נאָר מע האָט איר מפתה געװען, מע האָט איר אײַנגערעדט, אשר לא אורשה און דװקא אױב זי איז נישט חתונה געהאַט, װײַל אַז זי איז חתונה געהאַט, איז נישט שײך צו באַצאָלן קנס אױף דעם, װײַל ער באַקומט סקילה, סאָ קם ליה בדרבה מיניה, זי איז אַן אשת איש, מילא גײסט אים נישט געבן סײַ סקילה און סײַ ער דאַרף באַצאָלן קנס, מילא װעגן דעם רעדט זיך פֿון אַ לא אורשה, גראַדע דאָ אַנדערע. שיטות אז לא אורשה אז זי איז קיינמאל נישט געווען חתונה געהאט, ווייל וואנס זי איז חתונה געהאט און זי באקומט א גט איז זי זי דאך אין איר אייגענע רשות, און דא רעדט מען פון א סענעריאו אז די טאטע באקומט די קנס, וויאזוי קען די טאטע באקומען קנס זי באק זי דארף דאך באקומען די קנס, וועגן דעם איז דא אנדערע וואס זאגן אז לא אורשה אז זי איז קיינמאל נישט געווען קיין כלה, אבער פשטות איז לא אורשה זי איז יעצט נישט קיין כלה מילא קם ליה בדרבה מיניה וואלט איך אים געפטר'ט פון קנס, סאו ווען איז שייך קנס אויב זי איז נישט קיין אשת איש. איז ושכב עמה, איז די הלכה אז מהר ימהרנה לו לאשה דארף ער איר געבן א געהעריגע כתובה און מען דארף איר נעמען פאר א ווייב, און לכאורה על פי פשטות די חזקוני און אנדערע אז בעל כרחו אז מען דארף אים צווינגען חתונה צו האבן אזוי ווי ביי א אונס ווי מען וועט זען אין אנדערע פרשיות די הלכה פון אונסין ווען מען טוט צווינגען א מיידל, אבער אנדערע מפרשים זאגן אז ניין נישט בעל כרחו. דאס הייסט ער האט אויך די טשויס צו זאגן אז איך וועל ענדערש באצאלן די קנס און לאמיך גיין פון דא. סאו זאגט דער הייליגער רש"י וכי יפתה מדבר על לבה ער רעדט צו איר הארץ עד ששומעת לו ביז זי הערט זיך צו צו אים. סאו דאס איז נאר שייך ביי א נערה, ביי א בגרות אדער ביי א בעולה איז שוין נישט שייך די סברה. און וכן תרגומו, די תרגום זאגט וארי ישדל. דאס הייסט א שידול, די ווארט שידול איז בלשון ארמי כפיתוי בלשון עברי, דאס הייסט עס איז א לשון פון מפתה זיין, איבעררעדן, מאויב, רעדן צו איר הארץ, גניבת הלב. סאו איז די הלכה אז מהר ימהרנה יפסוק לה מוהר כמשפט איש לאשתו ער דארף איר אפשרייבן א כתובה אזוי ווי די הלכה איז צווישן א מאן און ווייב שכותב לה כתובה וישאנה אבער די הלכה איז דאך ביי מאן און ווייב נאר ביי א פנויה ביי א מיידל די ערשטע מאל זי האט חתונה איז איז א מחלוקה בכלל צו סאיז א דאורייתא צו סאיז א דרבנן צו מגעט כתובה ביי א חתונה א בעולה איינער וואס קומט חתונה האבן סעקאנד מערידזש איז זיכער אז די כתובה איז נאר מדרבנן סאו וויאזוי קומט דא זאגן רשי אז מדארף איר געבן כתובה אזוי ווי יעדע נאר די תירוץ אויף דעם איז. אז בעצם איז עס טאקע א דרבנן, און דא איז די כ'האב, שוין אויסגעפירט דעם עיקר פוינט, דא איז זי א בעולה, פארוואס? ווייל מען קומט דא חתונה האבן נאכדעם, נאכדעם וואס ער האט איר מפתה געווען, סאו איז דאך עס לכאורה זיכער א דרבנן, נאר די תורה וויל מיר זאגן אז כאטשיג אייביג איז עס א דרבנן צו געבן א כתובה, דא האב איך דיר געקנס'ט אז דו מוזט איר געבן, קומט די תורה זאגן אז מהר ימהרנה דו מוזט איר געבן א כתובה, כאטשיג ס'איז א דרבנן געווענליך, יעצט איז וואס איז די הלכה אם מאן ימאן אביה, ס'הייסט עס זאל מען, ער דארף חתונה האבן מיט איר, טוט זיך אבער, און די סברה פארוואס.

א קנס אויף די עצם שכיבה, פלאס בושת פגם און צער און פר' דיפענדינג ווי חשוב זי איז, אז זי האט א בעסערע חשיבות און זי איז פוגם געווארן אז אז מ'גייט איר ווייניגער נעמען פאר א כלה, מילא דארף איר באצאלן לויט לויט די סירקאמסטענסעס. זאגט די הייליגע רשי כמהר הבתולות, וועלכע וועלכע די הבתולות מיט די ה' הידיעה וועלכע קנס הידיעה דארף איר איר באצאלן, שהוא קצוב חמישים כסף ער דארף באצאלן פופציג כסף, זילבערנע רענדלעך, אצל התופס את הבתולה, וואס די הלכה איז ביי א תופס את הבתולה ושוכב עמה באונס, ביי די הלכה פון אונסן, איז דאך די הלכה מען דארף געבן א קנס פון חמשים כסף, ווען די תורה זאגט דא כמהר הבתולות מיט'ן ה' הידיעה ווייס איך פון וועלכע מען רעדט דא, שנאמר ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף, זעלבע זאך דא, דארף ער איר געבן א קנס פון פופציג כסף. יעצט זאגט די תורה אז מכשפה לא תחיה, א מכשפה, איינער וואס טוט ארום ארבעטן מיט כישוף לאמיר נישט לאזן לעבן, דאס איז א פשטות'דיגע זאך ווי די ספר החינוך לייגט זייער קלאר אראפ, ווייל בעצם די אייבערשטער האט באשאפן א פערפעקט וועלט, און אז איינער קומט און ער טוט משנה זיין די טבע, טוט ער דאך אפאסיט פון רצון השם, מילא וועגן דעם האט דער אייבערשטער געוואלט אז מען זאל נישט לאזן לעבן דעם מענטש. אדרבה, די גמרא זאגט אז א מכשפה מאכט שוואך די כח פון די מלאכי השרת, פון מלאכי מעלה און די מלאכי מטה, ווייל ער טוט זיי אפשטעלן זייער כח פאר א געוויסע צייט, סאו וועגן דעם איז די הלכה אז מכשפה לא תחיה, און עס שטייט דא מכשפה בלשון נקבה, און רשי וועט שוין זאגן אז עס איז נישט קיין חילוק סיי א מאן סיי א פרוי לא תחיה, סאו לא תחיה, אויב איז די הלכה וואס הייסט דאס הייסט אז יעדער איינער האט א לייסענס איר צו גיין הרג'נען ווענעווער יו וואנט, דו קענסט דזשאסט גיין און איר הרג'נען אן קיין שום בית דין און דין תורה, זאגט רשי ניין, אלא יומת בבית דין, דווקא מיט בית דין און מיט א עדות, נו אויב אזוי שרייב מות יומת, נישט לא תחיה, נאר די ענטפער פון דעם איז ווייל מען וויל מאכן א עקסטערע לאו פאר בית דין אז זיי זאלן עובר זיין אויף נאך א לאו אויב טוען זיי זיך ארויסדרייען פון איר משפט'ן, פארוואס ווי די הייליגער ווער, די רמבם זאגט. אז די מכשפות האבן א כח צו מושך זיין, צו מפתה זיין די מענטשהייט אז זיי זאלן עכט מיינען אז זיי זענען אמת'דיג. ממילא וועגן דעם קען אויך זיין אז מ'וועט מפתה זיין די בית דין, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט א עקסטערע לאו, אנשטאט פון זאגן מות תמות בלשון עשה האט די תורה געזאגט לא תחיה בלשון לא תעשה, אז מ'זאל זיין עקסטער עובר אויף א לאו אז אויב טוט מען זיך דיסמיסן פון די קעיס און זאגן אה מסתמא איז זי אמת'דיג. זאגט יעצט רש"י, פארשטיי איך פארשטיי אז ס'שטייט טאקע בלשון נקבה, באט אחד זכר ואחד נקבה, אלא שדיבר הכתוב בהווה שהנשים מצויות מכשפות און די נשים זענען געווענליך מער די מכשפות, פאר דעם כאפט די תורה אן דא א לשון נקבה. זאגט די פסוק ווייטער כל שוכב עם בהמה איז מות יומת ס'קומט זיך אים מיתה, זאגט די הייליגע רש"י, וועלכע מין מיתה? בסקילה, פארוואס? ווייל איך לערן עס ארויס פון א נרבעת, ס'שטייט שפעטער אין די אין די פרשה שטייט אז א נרבעת מן הבהמה באקומט איז דמיהם בם, מ'נוצט מ'האט דאך שוין עסטעבלישט אויפן פסוק פון ומקלל אביו ואמו אויב דו געדענקסט האט רשי עסטעבלישט אז די איבעראל וואס עס שטייט דמיהם בם איז דאס א עונש פון סקילה, ממילא וועגן דעם האב איך ארויסגעלערנט די רובע צו די נרבעת, צו זאגן אז פונקט ווי די נרבעת איז חייב מיתה בסקילה איז די רובע אויכעט חייב מיתה בסקילה, זאגט די הייליגע פסוק ווייטער זובח לאלהים יחרם, איינער וואס טוט שעכטן קרבנות פאר א אפגאט יחרם זאל ער געהארגעט ווערן. סאו זובח ווייל ווייל אפילו און דאס די חידוש דא איז אפילו ס'איז שלא כדרך עבודתן דאס הייסט בעצם איז דאך דא פיר עבודות וואס איז נעשה בפנים פיר עבודות וואס איז דעדיקעיטעד פארן באשעפער דאס איז זביחה השתחוויה ניסוך און הקטרה וואס די אלע זאכן אפילו ס'איז נישט די דרך עבודתן פון דעם ספעציפישע עבודה זרה ביסט איז מען חייב מיתה אויף דעם און אנדערע זאכן אויב איז עס נישט דרך עבודתן איז עס טאקע נאר א לאו אבער נישט מ'איז נישט חייב מיתה פארשטייט זיך אויב דו טוסט א זאך וואס איז דרך עבודתן אפילו ס'איז א דבר מכוער ווי דער פעור ווי דער בעל פעור וואס מ'האט געטון דארטן מיאוס'ע זאכן צו און דאס איז די דרך עבודתו סאו איז עס אוודאי אז ביסט חייב מיתה אבער דא רעדט מען אז זובח אפילו ס'איז נישט א דרך עבודתו אויב טוסט עס פאר א אפגאט באקומסטו מיתה אויב איז עס יחרם מיינט מיתה וויאזוי רשי וועט זאגן. וואס עפעס נוצט ער נישט די לשון מות יומת נאר עס איז כאילו א ענין פון מידה כנגד מידה אז דו האסט גע'שחט'ן זאכן פאר אחרים טוט מען דיך טוט מען דיך הרג'נען און מען נוצט די לשון פון יחרם נאר וואס דען בלתי להשם לבדו נאר פארן הייליגן באשעפער זאלסטו שחט'ן קרבנות און זאגט די הייליגע רשי לאלהים לעבודה זרה גייט אויף עבודה זרה סאו סאו יעצט איז לכאורה איז שווער א קשיא וואס עפעס זאגסטו נישט לאלהים אחרים וואס עפעס זאגסטו זובח לאלהים יחרם און זאלסט לאזן פתח זיך צו טועה זיין און דרש'נען אז מען טאר נישט שחט'ן פארן אייבערשטן אויך נישט. חס ושלום. אלא, זאגט רש"י, אילו היה נקוד לאלהים, אויב וואלט עס טאקע געווען געספעלט לאלהים מיט א צירי, היה צריך לפרש ולכתוב אחרים, ווייל דעמאלס וואלט עס געווען אפענענדעד לאלהים, צום באשעפער, וועלכע באשעפער? אדער עבודה זרה, אדער אונזער הייליגע באשעפער. אבער עכשיו יעצט אז דו זאגסט לאלהים מיט א קמץ, איז אין צריך לפרש אחרים, מוזטו שוין נישט זאגן אחרים מ'זאל וויסן קלאר אז ס'מיינט פאר עבודה זרה און אז ס'איז נישט קיין קודש נאר ס'איז א חול. פארוואס גייט רשי אראפלייגן דעם כלל שכל למד ובית, איבעראל וואו דו האסט די אנפאנג ווארט א למד אדער א בית, המשמש בראש התיבה, אם נקודה בחטף, אויב איז עס נקוד בשוא, און מ'האט שוין רשי וועט שוין זאגן אז אויך סיי שוא, סיי חיריק, סיי צירי, עני זאך אויסער א פתח און א קמץ, איז כגון, למלך, צום קעניג. למדבר, צום מדבר, לעיר, צריך לפרש, מוזטו דעמאלטס נאכדעם צולייגן לאיזה מלך, וועלכע קעניג, וועלכע מדבר, וועלכע עיר, וכן, זעלבע זאך ווען ס'איז געספעלט מיט א חיריק, למלכים ולרגלים, צריך לפרש לאיזה, דארפסטו מפרש זיין וועלכע קעניג, וועלכע יום טוב, ואם אינו מפרש, כל מלכים במשמע, אויב טוסטו נישט מפרש זיין מיינט עס אלע קעניגן. און די זעלבע זאך מיט א צירי, אויב איז עס געספעלט לאלהים, איז כל אלהים במשמע, מיינט עס אלע באשעפערס, און דו דארפסט נאכדעם אפילו קודש חס ושלום, און דו דארפסט דעמאלטס מסביר זיין, אז ס'איז אדער אחרים אדער רעדסטו פונעם נארמאלן באשעפער פארוואס ווייל ס'איז אפען ענדעד? ס'אינקלוד אלע. אבל כשהיא נקודה פתח, ווען ס'איז אבער נקוד מיט א פתח, אדער מיט א קמץ וויאזוי רשי וועט זאגן, כמו למלך, למדבר, לעיר, אדער מיט א קמץ לעיר, איז נודע ווייס איך באיזה מלך מדבר, פארוואס? ווייל א קמץ אדער א פתח אנפאנג ווארט אויפן בית אדער אויפן למד, עקט כאילו ס'וואלט געווען געשטאנען דא א עקסטערע היי, סאו ווען ס'שטייט לעיר איז עס כאילו ס'וואלט געשטאנען להעיר מיט דעם היי הידיעה, איך ווייס פון וועלכע עיר איך רעד, אדער למדבר איז כאילו ס'וואלט געשטאנען להמדבר, וכן לעיר נודע באיזה עיר מדבר, איך ווייס פון דעם ענין פון וועלכע מ'רעד דא, וכן די זעלבע זאך לאלהים איז כאילו ס'וואלט ווען געשטאנען ל. להאלהים, מיט א היי הידיעה, איז לאותן מיט דעם היי, מיט די אפגאט שהוזהרתם עליהם במקום אחר, יעצט ווען ס'שטייט דא זובח לאלהים יחרם, און איך ווייס דא פון די קאנטעקסט אז מ'באקומט מיתה, זאג איך דיר אז להאלהים, די וואס איך האב דיך שוין בעפארהענד אנגעווארנט אז דו טארסט זיי נישט דינען. איז סאו ווי האלט איך דא? לאותן שהוזהרתם עליהם יא, כיוצא בו איז האסטו א ראיה ווייל ס'שטייט אין פסוק אין כמוך באלהים און ס'שטייט נישט דארטן וועלכע באשעפער מען רעדט דא חס ושלום צו ס'איז נישט דא נאך איינס לאמיר זיך נישט טועה זיין נאר מען רעדט דא פון אז מענטשן מאכן אויף זיך באשעפערס יא וועגן דעם קען מען חס ושלום איך מיין פארדעם דארף אבאכט געבן ווען מען זאגט באשעפערס ווייל ס'איז נישט דא ס'איז נאר דא איין איינציגסטע מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא נאר מען רעדט דא פון אז מענטשן מאכן אויף זיך באשעפערס ממילא דארף איך דא מסביר זיין צי ס'איז די איין איינציגסטע באשעפער וואס איז דא, אדער ס'איז די אנדערע באשעפערס וואס מענטשן האבן אפגעמאכט אזא באשעפער חס ושלום, סאו לפי שלא פירש, סאו סאו אזוי ווי ס'שטייט דארטן אין כמוך באלהים, און לפי שלא פירש הוצרך לינקד פתח ווייל עס איז נישט מפרש געווען וועלכע באשעפער, וועגן דעם האסטו עס געמוזט ספעלן מיט א פתח כדי זאלסט וויסן אז ס'איז ב. האלהים, אז ס'איז דעם ה' הידיעה, דעם באשעפער וואס איך ווייס פון, זעלבע זאך דא, לאלהים איז כאילו ס'וואלט געווען געשטאנען מיט א ה', מיט א ה' הידיעה, דער קמץ איז אנשטאטס דעם ה' נאכדעם. איז עס מיטן ה' הידיעה ווייס איך אז מ'טאר נישט שעכטן צו דעם באשעפער וואס איך האב דיך שוין לאנג אנגעווארנט אז מ'טאר צו אים נישט דינען, מ'טאר דאס נישט דינען. סאו יחרם איז א לשון יומת אז מ'דארף הרג'נען דעם מענטש, למה נאמר יחרם והלא כבר נאמר, נאמר בו מיתה במקום אחר, פארוואס שטייט דא אז מ'דארף הרג'נען א מענטש וואס דינט, עבודה זרה, ס'שטייט דאך שוין אין א אנדערע פלאץ אז והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא וסקלתם באבנים ומתו, מ'דארף עס ס'קומט זיך א עונש מיתה אויף איינער וואס דינט עבודה זרה, אלא לפי שלא פירש על איזה עבודה חייב מיתה, ס'שטייט דאך נישט דארטן אויף וועלכע ספעסיפיק עבודה מ'איז חייב מיתה, שלא תאמר כל עבודות במיתה, נישט אלע עבודות זענען דאך חייב מיתה, סאו וועגן דעם איז בא ופירש לך כאן אז זובח לאלהים, לומר לך מה זביחה עבודה הנעשית בפנים לשמים, אף אני מרבה. המקטיר והמנסך שהן עבודות בפנים, סאו קומט די תורה וויל מיר דא צולייגן אז זאלסט וויסן אויף וועלכע מין עבודה מ'איז חייב מיתה, נאר אויב ס'איז דרכה בכך, אדער אויב ס'איז איינע פון די פיר עבודות וואס איז דעדיקעיטעד פארן הייליגן באשעפער וואס מ'טוט אין בית המקדש, און מחייבים עליהם לכל עבודה זרה, מ'איז חייב אויף די פיר זאכן, איז מען חייב אויף יעדע איינציגסטע עבודה עבודה זרה סיי צו ס'איז דרכה בכך, און סיי צו ס'איז נישט דרכה בכך. אבל שאר עבודות, אלע אנדערע עבודות, כגון המכבד איינער וואס טוט אויסקערן אין פראנט פון א עבודה זרה, אדער והמרבץ איינער וואס טוט אוועק שיצן די שטויב אין פראנט פון א עבודה זרה, אדער והמגפף והמנשק איינער וואס טוט האגן אדער קישן א עבודה זרה, איז אינו במיתה. פארוואס? ווייל ס'איז לא דרכה בכך. אבער פארשטייט זיך מ'מוז דא ארויסשמועסן, אז אויב איז עס יא דרכה בכך צו קישן דעם עבודה זרה, ביסטו יא חייב מיתה. מ'רעדט דא פון א זאך וואס איז נישט דרכה בכך, איז איז מען פטור, איז נאר א לאו, אבער וואס טוט זיך מיט השתחוויה, מיט שעכטן, מיט הקטרה, און ניסוך, די אלע זאכן אפילו ס'איז לא דרכה בכך איז מען יא חייב מיתה פארוואס ווייל דאס איז דעדיקעיטעד פארן אייבערשטער סאו דאס קומט מען דא די תורה מרבה זיין אז זובח לאלהים יחרם אלע זאכן וואס איז דעדיק די עבודות וואס זענען דעדיקעיטעד פארן באשעפער אפילו ס'איז נישט לא דרכה בכך פאר דעם ספעציפיגע עבודה זרה איז מען חייב מיתה זאגט די פסוק ווייטער וגר לא תונה ולא תלחצנו זאלסט נישט טשעפענען א גר מיט ווערטער ולא תלחצנו וואס הייסט זאלסט אים נישט זאגן עה נעכטן האסטו געדינט עבודה זרה און דו קומסט מיר היינט ווי לערנען תורה? חס ושלום זאלסטו אים דאס נישט זאגן, און ולא תלחצנו זאלסטו אים אויך נישט טשעפענען מיט געלט, כי גרים הייתם בארץ מצרים פארוואס? ווייל ער האט א ארגומענט קעגן דיר, דו ביסט דאך אויך געווען א גר, ממילא מום שבך אל תאמר לחברך. סאו די תורה וויל בעצם דא, די ספר החינוך מאכט דא א הקדמה אויף די אלע מצוות הבאים, די תורה וויל משריש זיין אין אונזער הארץ אז אונז זאל מיר האבן גוטע מידות, פארוואס וויל ער אונז זאלמיר האבן גוטס? הער די ווערטער פון א ראשון פונעם הייליגן ספר החינוך, ער זאגט אז בעצם די גאנצע פורפאס פון קריעישאן איז דאך נאר אז דער אייבערשטער זאל קענען טון גוטס מיט א מענטש, אבער ער קען דאך נישט טון גוטס מיט א מענטש אויב דער מענטש פירט זיך אויף נישט גוט, וויל ער אז דער מענטש זאל האבן גוטע מידות כדי צו מקיים זיין דעם רצון השם, צו טון דעם רצון השם, וואס איז דער רצון השם? ער וויל דיך גוטס טון, מאך דיך פאר א וועסל ער זאל דיך קענען גוטס טון, ממילא וועגן דעם וויל איך אז זאלסט האבן גוטע מידות. וועסט זיך אויפפירן גוט, וועל איך דיך קענען געבן, וועסטו אויפטון, וועסטו טון מיין רצון, ווייל איך האב דאך א רצון צו געבן. וואט דו סעי טו דיס? אנבעליוועבל. סאו זאגט דער פסוק ווייטער, וגר לא תונה, און זאגט רש"י, וגר לא תונה, אונאת דברים מ'זאל נישט טשעפענען מיט קיין ווערטער, און דאס איז קאנטרארער בלע"ז, כמו והאכלתי את מוניך את בשרם, די אייבערשטער זאגט אז איך וועל עסן די פלייש פון די וואס טשעפענען דיך און די וואס רייצן זיך מיט דיר, צו איך את מוניך. איז סימילער צו די ווארט תונה, זעה איך אז דאס גייט ארויף אויף אונאת דברים, טשעפענען מיט רייד, ולא תלחצנו, דאס הייסט אז זאלסט אים נישט טשעפענען בגזילות מען זאל זיך נישט גנב'ענען פון אים. כי גרים הייתם פארוואס זאלסטו עס נישט טון ווייל עטס זענטס אויך געווען גרים, אם הוניתו אויב טוסטו אים טשעפענען, אף הוא יכול להונותך ולומר לך אף אתה מגרים באת דו קומסט דאך אויך פון גרים, פארוואס? ווייל דו ביסט דאך געווען אין מצרים סאו מילא מום שבך אל תאמר לחברך. איי, אונז זעמיר נישט געווען קיין גרים אויף די סענס וואס ער איז געווען א גר, ס'הייסט אונז האמיר נישט געדינט עבודה זרה און געגעסן נבילות וטריפות און ער האט יא? נאר דאס קומט מיר רשי דאס פארענטפערן אז כל לשון גר איז אדם שלא נולד באותה מדינה אלא בא ממדינה אחרת לגור שם, אז דאס עני גר מיינט א פרעמדער, סאו אפילו ס'איז נישט סימילער אונזער גרות צו זיין גרות. אבער דאך זעמיר אונז געווען א גר ווייל אונז האמיר נישט געוואוינט אין אונזער לאנד, אונז זעמיר געווען אין מצרים. זאגט די פסוק ווייטער כל אלמנה ויתום לא תענון, א אלמנה און א יתום זאלסטו נישט טשעפענען, און רשי זאגט גלייך הוא הדין לכל אדם מ'טאר נישט טשעפענען נישט קיין, מ'טאר סתם אזוי נישט טשעפענען, אלא שדיבר הכתוב בהווה, די תורה רעדט דא פון א זאך וואס איז געשען סתם אזוי, לפי שהם תשושי כח וויבאלד זיי זענען די באקריוודעטע, זיי האבן נישט ווער ס'זאל זיך אננעמען פאר זיי, ודבר מצוי לענותם און ס'איז א. א זאך וואס טרעפט זיך אז מען זאל זיי טשעפענען, מילא וועגן דעם נוצט די תורה אן עקזעמפל פון אלע מענטשן, זאגט ער אלמנה ויתום, ווייל זיי פירט מען זיך, זיי געווענטליך טשעפענט מען. פארוואס זאלסטו זיי נישט טשעפענען? ווייל אם ענה תענה אותו וועט דיך קומען א שטרענגע שטראף, פארוואס? ווייל כי אם צעק און די תורה זאגט נישט ספעסיפיקלי וועלכע שטראף ס'וועט קומען, און פארוואס? ווייל כי אם צעק יצעק אלי, אויב זיי וועלן שרייען צו מיר שמוע אשמע צעקתו וועל איך צוהערן זייער געשריי, און איך וועל מיך אננעמען פאר זיי, זאגט די הייליגע רשי אם ענה תענה אותו, הרי זה מקרא קצר די תורה איז גזם, ער טוט אנשרעקן, און אנווארענען, אבער ולא פירש ענשו ער טוט נישט מפרש זיין וועלכע עונש גייט טאקע קומען, כמו ברענגט זיך רשי ראיות פון נאך פלעצער ווי די תורה איז מגזם און ער טוט נישט מפרש זיין, שטייט אין פסוק לכן כל הורג קין נאכדעם וואס קין האט זיך דארטן אפגערעדט אז קיינער וועט אים נישט אפהיטן האט די תורה האט די אייבערשטער אים געזאגט אז ווער ס'הרג'ט קין און די תורה פירט נישט אויס וועלכע עונש וועט קומען אויף דעם מענטש אבער איך ווייס פון די מינינג אז ס'וועט אים קומען א שטרענגע עונש. אבער די תורה איז מקצר און ער שמועסט נישט אויס, זעלבע זאך, גזם ולא פירש ענשו, אף כאן זעלבע זאך דא אין דעם פסוק, אם ענה תענה אותו, לשון גזום, איך טו אנשרעקן דעם מענטש און אנווארענען אז אויב וועסטו איהם טשעפענען, פיל אין די בלענקס, וועט ער אריינקומען, וועט דיר קומען א עונש, כלומר סופך ליטול את שלך, למה? פארוואס ווייל כי אם צעק יצעק אלי, אויב ער טוט שרייען צו מיר וועל איך מיך אננעמען פאר איהם. יעצט. פריער האב איך גערעדט פון כל אדם, וויאזוי רשי האט געזאגט אז כל אלמנה ויתום איז אינקלודעד, הוא הדין לכל אדם, מילא האב איך גערעדט א טאטאל א א א זאך אז עניבאדי וועם דו טשעפעסט און ער טוט שרייען צו מיר טו איך מיך אננעמען פארוואס ווייל איך איך טו מיך אננעמען פאר די באקריוודעטע, אבער וואס טוט זיך ספעסיפיקלי פאר די, און דארטן האט רשי געזאגט אז די תורה האט נישט מפרש געווען וואס די עונש וועט זיין, וואס טוט זיך אבער מיט דווקא א יתום און אלמנה, דא רעדט מען שוין יא דווקא פון א יתום ואלמנה, זאגט די תורה יא ארויס די די שטראף וואס וועט קומען אויף דעם, וחרה אפי

און זייערע קינדער יתומים אלא הרי זו קללה אחרת קומט צו א עקסטערע קללה שיהיו הנשים צרורות כאלמנות חיות, דאס הייסט זיי גייען טאקע געהארגעט ווערן אבער ס'וועט נישט זיין קיין עדות למיתת בעליהן, ותהיינה אסורות להנשא אז זיי וועלן זיין אסור חתונה צו האבן סאו וועלן זיי זיין לעבעדיגע אלמנות, און והבנים יהיו יתומים די קינדער וועלן זיין יתומים שלא יניח שלא יניחום בית דין לירד לנכסי אביהם לפי שאין יודעים אם מתו אם נשבו איז וועלן די בית דין וועט דאך נישט וויסן צו דער טאטע ס'איז דאך נישטא קיין עדות אז ער איז טויט מילא וועט מען נישט וויסן צו דער טאטע לעבט צו נישט מילא וועט מען נישט לאזן די קינדער הנאה האבן פון דער טאטע'ס נכסים ווילאנג ער קומט נישט צוריק. סאו וועגן דעם איז דא דא דריי עקסטערע זאכן. והרגתי אתכם בחרב ענק גייען טאקע שטארבן אבער ס'וועט נישט זיין קיין עדות למיתה, וועלן ענקערע ווייבער זיין לעבעדיגע אלמנות, ובניכם ענקערע קינדער וועלן זיין לעבעדיגע יתומים זיי וועלן נישט קענען הנאה האבן פון ענקער געלט. יעצט ווייטער מידות טובות, אריינצו משריש זיין אין הארץ מידות טובות כדי צו טוהן דעם רצון הבורא זאל אונז קענען גוטס טוהן, זאגט די הייליגע פסוק אם כסף תלוה, נישט אויב דו וועסט פארבארגן געלט, נאר דו זאלסט פארבארגן געלט, נאר ווען ס'וועט קומען די צייט וואס דו וועסט פארבארגן געלט, זאגט די תורה די פריאריטיס פאר וועם זאלסטו פארבארגן, הייבט די תורה אן את עמי, אויב קומט צו דיר איינער פון דיין פאלק וואס הייסט א איד אדער א גוי ביידע קומען צו דיר בעטן געלט זאלסטו נאר פארבארגן את עמי, זאלסטו טשוזן דעם איד אווער דעם גוי, און שפעטער אויב קומט א ארעמאן מיט א עושר זאג איך דיר זאלסט ענדערשער בארגן פארן עני, און אויב קומט צו דיר איינער וואס וואוינט אין דיין שטאט און א עני פון א אנדערע שטאט פאר וועם זאלסטו בארגן עמך דער וואס וואוינט נעבן דיר, סאו די אייבשטער האט דיך געגעבן דא פריאריטיס פאר וועם די זאלסט קודם בארגן. סאו איז דעמאלס ווען דו טוסט פארבארגן אויף די מהלך מיט די פריאריטיס זאג איך דיר אז לא תהיה לו כנושה, זאלסט דיך נישט זיין, פשוט פשט איז זאלסט נישט זיין פאר אים ווי א פארבארגער, דו זאלסט נישט זיין זיין מלווה כאילו, וואס איז פשט אז אויב ווייסטו אז ער האט נישט צו באצאלן, זאלסט אים נישט מאנען בחוזק יד, אז ער זאל טאקע וויסן אז דו ביסט דער פארבארגער, נאר מאך דיך כאילו דו ביסט נישט דער פארבארגער און דו ווייסט נישט אז ס'איז אמאל געווען דא א חוב, און א עקסטערע הלכה אז לא תשימון עליו נשך זאלסט נישט לייגן אויף אים קיין ריבית. זאגט די הייליגע רש"י אם כסף תלוה את עמי רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה איז רשות חוץ משלושה נאר דריי דריי פלעצער ווי שטייט אם אין די תורה וואס איז עקשעלי נישט קיין אויב נאר ס'איז א ווען וזה אחד מהם ווייל דא איז מ'דארף דאך די הלכה איז דאך מ'דארף דאך בארגן געלט נאר די פשט איז ווען דו וועסט פארבארגן זאלסטו עס זאלסטו עס נוצן די און די פריאריטיס אז זאלסט פאר זיי קודם פארבארגן און וואסערע פריאריטי זאגט נאך די אייבערשטער צו טון. סאו זאגט די הייליגע רש"י את עמי, ס'הייסט עמי וגוי, אויב א עמי, א מענטש פון מיין פאלק, און א גוי קומען בעטן געלט, איז עמי קודם, עני ועושר אויב א עני און א עושר קומען צוזאמען, עני קודם. עניי עירך ועניי עיר אחרת, עניי עירך קודם, וזה משמעו אזוי גייט רש"י אריין לערנען דאס אין פסוק, אם כסף תלוה, ווען דו טוסט פארבארגן געלט, את עמי תלוהו, זאלסטו עס פארבארגן פאר דיין פאלק ולא לגוי נישט פאר א גוי, ולאיזה מעמי, וועלכע מענטש פון דיין פאלק, פון וועלכע איד זאלסטו עס פארבארגן פאר א עושר אדער פאר א עני, זאגט דיך די תורה את העני. ולאיזה עני, וועלכע עני, דער וואס וואוינט נעבן דיר אדער דער וואס וואוינט ווייט? זאג איך דיר לאותו שעמ שעמך שעמך, דבר אחר, נאך א פשט אויף די פסוק, זאגט רש"י את עמי שלא תנהג בו בזיון בהלואה שהוא עמי, פארוואס זאלסטו דיך נישט אויפפירן מיט בזיון קעגן דעם מענטש פאר וועם דו בארגסט עס, ווייל שהוא עמי, ער איז דאך פון דיין פאלק, מילא זיי אים נישט מבזה. פארוואס? ווייל את העני עמך, הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני, און דו מאך דיך ווי כאילו דו ביסט די עני וואס דו דארפסט נעבעך צוקומען צו יענעם, אזוי, ווייל ווען דו ביסט געווען א עני וואלסטו חס ושלום נישט געוואלט אז איינער זאל דיך מבזה זיין, ממילא וועגן דעם לייג דיך אריין אין זיינע שיך און פיר דיך אויף ווי א עני און זיי אים נישט מבזה. לא תהיה לו כנושה, איז געשטאנען אין פסוק, לא תתבענו בחזקה זאלסט נישט אנמאנען בחוזק יד, און אז דו זעסט אז. אז ער האט נישט אם אתה יודע שאין לו אל תהי' דומה עליו כאילו הלויתו מאך דיך נישט כאילו דו ביסט די וואן וואס האט איהם פארבארגט אלא סאו איז רשי יעצט מסביר די כף הדמיון סאו אויב איז די פשט אז זאלסט עס נישט בעטן כנושה זאלסט עס נישט בעטן בחוזק יד וואלט די תורה געדארפט שרייבן לא תהיה לו נושה וואס איז די כנושה ביי די כף הדמיון? נאר, איז רשי מסביר, אם אתה יודע שאין לו אויב ווייסטו אז ער האט נישט, אל תהי' דומה עליו כאילו הלויתו, מאך דיך נישט ווי א כף הדמיון כאילו דו האסט אים פארבארגט און דו ביסט די וואן וואס מאנט און מען דארף דיר געבן אלא כנושה, מאך דיך כאילו לא הלויתו, מאך דיך ווי דו כאילו האסט קיינמאל נישט פארבארגט כלומר לא תכלימהו זאלסט אים נישט פארשעמען. ס'איז געשטאנען ווייטער אין פסוק אז מ'זאל אים נישט בעטן קיין ריבית, ס'איז געשטאנען א לשון פון נשך, וואס מיינט נשך? מיינט ריבית. פארוואס עפעס הייסט ריבית נשך? שהוא כנשיכת נחש שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש ער טוט געבן א פיצי בייס אויפן פיס, דער מענטש שפירט עס ניטאמאל, אבער ופתאום גאר שנעל הוא מבטבט ונופח עד קדקדו און ס'טוט זיך אויפשוועלן און ס'טוט זיך צושפרייטן ביז זיין קאפ ארויף, און דער מענטש שטארבט, סאו כך ריבית, אינו מרגישו, אינו מרגיש ואינו ניכר עד שהריבית עולה ומחסרו ממון הרבה, דער מענטש שפירט עס נישט, ווייל אנפאנג קוקט ער סאו אה נאר פֿינף פערסענט, אה נאו פראבלעם איי קען הענדל דעט, און ס'קומט אפאר חדשים שפעטער און ער זעט ווי ער האט קרעדיט קארד אינטרעסט פון טויזענטס אוו דאלערס. סאו אם חבל תחבל זאגט אבער די תורה, ס'טוט ווי רעדט זיך דא פון א ווען דו האלסט שוין דא ביים צוריק אפמאנען די געלט און ער און ער האט נישט צו באצאלן, טוסטו אים בעטן א משכון, יא, וויטש איז אנדערסטענדעבל, גראדע ר' אברהם בן הרמב"ם זאגט אז לכתחילה זאל מען דאס נישט טון, נאר אויב האסטו אים געבעטן א משכון זאג איך דיר וויאזוי זאלסט דיך אויפפירן, סאו אם חבל תחבל אויב האסטו אים געבעטן א משכון אויף זיין לאון און דו האסט אים געבעטן שלמת רעך, האסט גענומען זיין קלייד? עד בא השמש תשיבנו לו, זאגט דיך די תורה וויבאלד ער איז א עני, האט ער נישט עפעס אנדערש וואס אנצוטון, זאלסטו אים עס גיין צוריק טראגן יעדע צופרי ער זאל האבן וואס אנצוטון. זאגט דער הייליגער רשי אם חבל תחבל, כל לשון חבלה אינו משכון בשעת הלוואה, סאו מען רעדט זיך דא פון א משכון, סאו וויאזוי, פארוואס זאגסטו די לשון פון חבל, ווייל חבל איז א חבלה אזוי ווי א באל. ווייל יעדע זאך וואס איז א חבלה, יעדע משכון וואס דו רופסט אן א חבלה, רעדט זיך נישט בשעת הלוואה ווען מ'האט נאך אפגעמאכט אין גוטע טערמס, ווען דער מענטש איז נאך געווען פאזיטיוו אז ער גייט עס קענען גרינג אפצאלן, נאר עס מ'רעדט זיך דא שממשכנין את הלוה כשמגיע הזמן ואינו פורע, עס קומט אן די צייט ער האט נישט צו באצאלן, דעמאלטס בעטסטו אים א משכון. סאו דעמאלטס אין אזא פאל זאג איך דיר אז זאלסט אים עס גיין צוריקטראגן ווייל דער מענטש האט דאך נעבעך נישט וואס אנצוטון. זאגט ער יעצט רשי חבל תחבל כפל לך בחבלה, די תורה האט דאך געזאגט א דאפעלט לשון, וואס עפעס? ווייל די תורה האט געוואלט זאגן אז זאלסט עס צוריק קערן עד כמה פעמים אפילו ס'דארף עס צוריק גיין צוריק טראגן פאר א יאר צייט יעדן איינציגסטן טאג זאגט די תורה גיי טראג עס נאכאמאל און נאכאמאל נאכאמאל צוריק פארוואס וועגן אמר הקדוש ברוך הוא כמה אתה חייב לי וויפיל ביסטו מיר מחייב ווייל איך האב דיך געגעבן אזויפיל גוטס און והרי נפשך עולה אצלי כל אמש ואמש איך טוה פון דיר נעמען א משכון יעדע ביינאכט קומט ארויף דיין נשמה דא און איך היט עס אפ און ונותנת דין עס געבט אפ ס'זאגט וואסערע עבירות און מצוות ס'האט געטוהן און מתחייבת לפניי ואני מחזירה לך נישט נאר וואס איז מתחייבת לפניי עס איז מחויב געווען טוה איך עס נאך צוריק געבן יעדע צופרי א נשמה שנתת בי טהורה האסט מיך צוריק געגעבן מיין נשמה אף אתה טול והשב טול והשב זעלבע זאך דו ווען דו קומסט אפנעמען א משכון פון דיין פון דיין לוה זאלסטו אים גיין עס צוריק געבן יעדן איינציגסטן טאג און די מדרש פירט אויס דאס איז א קוואוט דער רשי קוואוט דא די מדרש און מדרש פירט דארטן אויס אז פאר דעם שטייט חבל תחבל. און מען קען עס ליינען חבול תיחבל, ס'הייסט אויב וועסטו נישט צוריק געבן זיין משכון וועט חס ושלום געשען א מידה כנגד מידה און די אייבערשטער וועט דיך נישט צוריק געבן דיין משכון חס ושלום חס ושלום. סאו זאגט די הייליגע רש"י עד בא השמש תשיבנו לו, כל היום תשיבנו לו עד בא השמש זאלסט אים עס צוריק געבן, עס זאלסט עס האבן, לאזן אים נוצן ביז ס'קומט אן ביינאכט, וכבא השמש ווען ס'קומט. ביינאכט תחזור ותטלנו עד שיבא בוקר של מחר, ביז ס'קומט די נעקסטע צופרי דעמאלטס קענסטו עס גיין אפנעמען נאכאמאל. און פארשטייט זיך אז מ'רעדט דא איבער כסות יום הכתוב מדבר. מ'רעדט דא דווקא פון עפעס וואס ער טוט אן בייטאג, און די זעלבע זאך אויב טוט ער עס אן ביינאכט, דארפסטו דעמאלטס גיין צו לאזן האבן א גאנצע נאכט און עס נאר האו האלטן ביי דיר צופרי, שאין צריך לה בלילה. און פארשטייט זיך סאו לכאורה לויט דעם וואס האט ער פון דעם? אז אז ער האט עס במילא נישט וואס האט ער פון דעם משכ'ן? ער האט פון דעם איין בענעפיט אז ווען דער מענטש שטארבט און ער קען זיך נישט איינמאנען פון יענעמ'ס ירושה האט ער גארנישט, העט ער קענען אפמאנען פון דעם משכון דעם חוב. און פארוואס הייס איך דיר אז זאלסט עס צוריק געבן ווייל כי היא כסותו לבדה דאס איז זיין איינציגסטע קלייד היא שמלתו לעורו און דאס איז אויב מען האט גענומען א טלית א אויבער קלייד איז דאס זיין איינציגסטע אויבער קלייד און אויב האסטו גענומען פון אים א אונטער העמד היא שמלתו לעורו איז דאס זיין איינציגסטע קלייד פאר זיין סקין פאר זיין הויט און אויב האסטו גענומען זיין ליילעך אדער דאכענע איז במה ישכב מיט וואס דען זאל ער שלאפן און והי' כי יצעק אלי עס וועט זיין אז ער וועט שרייען צו מיר ושמעתי כי חנון אני וועל איך מוזן צוהערן צו אים פארוואס ווייל כי חנון אני איך בין א גרויסער בעל רחמנות מיינט איך בין מיך מרחם אויף מיינע בריות ממילא אז איך בין מיך מרחם וועל איך מיך אננעמען פאר די באקריוודעטע, און ס'קען זיך שווער אפשניידן אויב דו גייסט אים מאכן שרייען צו מיר. און דער ענין פון והי' כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני שטייט נישט דא דווקא פאר א צדיק הערט די אייבערשטער צו זיינע תפילות נאר יעדע מענטש וואס האט א עת צרה און ער שרייט צום אייבערשטן איז ושמעתי איך הער מיך צו פארוואס ווייל כי חנון אני די אייבערשטער איז א גרויסער בעל רחמנות זאגט די הייליגע רש"י כי היא כסותו זו טלית די אויבער קלייד שמלתו זו חלוק א אונטער העמד במה ישכב לרבות את המצע ער טוט בארגן פון אים זיין ליילעך זאגט דאך די תורה אז זאלסט עס גיין צוריק געבן, פארוואס ער האט נישט עפעס אנדערש? סאו גייט די תורה ווייטער מיט נאך א דין אז אלהים לא תקלל אז זאלסט נישט שעלטן א דיין, און ונשיא בעמך לא תאור א מלך אדער א ראש העם זאלסטו נישט שעלטן, די אלשיך הקדוש לערנט הערליך שיין אראפ די פסוק, ווייל אונז האמיר דאך יעצט גענדיגט לערנען אז בית דין הייסט דעם מענטש ער זאל גיין צוריק טראגן דעם חפץ, יעדע איינציגסטע טאג, ווייל יענער האט נישט עפעס אנדערש, מילא קען זיך דער עושר שפירן אביסל ווי, אנטשולדיגט, לאמיך האבן מיין משכון, סאו ער קען ווערן בייז אויפן דיין, און די זעלבע זאך דער ארעמאן קען ווערן בייז אויפן עושר, פארוואס? ווייל דו קומסט מיר דא צונעמען יעדן טאג מיין זאך, סאו וועגן דעם זאגט דאך די תורה זאגט אלשיך קדוש אז אלהים לא תקלל, דער עושר זאל נישט שעלטן דעם בית דין וואס האט אים געהייסן צוריק געבן די משכון יעדן טאג, און די זעלבע זאך דער ארעמאן ונשיא בעמך לא תאור זאל נישט שעלטן דעם עושר וואס ער קומט עס אפנעמען, ווייל אלעס יעדער זאל מקבל זיין אויף זיך די פסק הלכה. אבער פשוט פשט איז, אלהים לא תקלל אז דו זאלסט נישט שעלטן דעם דיין, און אויך די ונשיא בעמך לא תאור זאלסט נישט שעלטן דעם מלך אדער ראש העם, פארוואס ווי די ווי די ספר החינוך לייגט זייער שיין אראפ, די וועלט האט נאר א קיום אויב ס'איז דא לידערשיפ, אז ס'איז נישטא קיין לידערשיפ איז נישטא קיין שום אינישעטיוו, ווייל קיינער קען זיך נישט צאמנעמען און טון א זאך, ווען ס'איז דא א לידער ער נעמט צאם דעם עולם ער אינספייערט דעם עולם צו טון עפעס, אדער ער ער מאכט ווילדע דיסיזשענס, איז כאטשיג דו קענסט אסאך מאל האבן טענות אויף דעם לידער, האב נישט קיין טענות פאר דעם ונשיא בעמך לא תאור פארוואס ווייל די וועלט קען נאר האבן א קיום מיט מיט לידערשיפ, סאו אפילו די לידערשיפ ארבעט ס'ארבעט נישט פונקטליך לויט דיין תכונת הנפש, דו האסט טענות אויף אים? לאז לאז אים טון וואס ער האט צו טון, פארוואס? ווייל פאר די אלטימעט סקיעם אוו טינגס איז עס א מורא'דיגע בענעפיט פאר די וועלט אז ס'איז דא לידערשיפ, זאגט די הייליגע רשי אלקים לא אלהים לא תקלל, הרי זו אזהרה, זאגט רשי אז עקשעלי די אלהים איז סיי אלהים און סיי אלקים, ס'איז סיי א לשון חול פאר דיינים און סיי פארן באשעפער, ס'איז דא דא צוויי לאוון. הרי זו אזהרה לברכת השם, ס'דא איין אזהרה פאר לברכת השם, פארשטייט זיך די אפאזיט, און ואזהרה לקללת דיין, ס'איז אויך דא א אזהרה צו נישט שעלטן א דיין. זאגט יעצט די פסוק ווייטער מלאתך ודמעך לא תאחר, דיין ביכורים און דיין תרומות לא תאחר, זאלסטו נישט אויפטוישן די סדר אז צו געבן קודם מעשר, קודם תרומה און נאכדעם ביכורים, ניין, געב עס אויפן פונקטליכן סדר, פארוואס? ווייל אויב דו גייסט אנהייבן טוישן די סדר גייסטו צוקומען צו טעותים, און אז עסט צוקומען צו טעותים וועסטו חס ושלום טועה זיין און עסן טבל אדער עסן אנדערע איסורים, עסן תרומה. און נאך א הלכה אז בכור בניך תתן לי זאלסט מיך געבן דיינע בכורים, ס'הייסט געבן, ס'הייסט דו זאלסט מיך זאלסט אויסלייזן, נאך דרייסיג טעג זאלסטו מאכן א פדיון הבן און געבן חמש סלעים פארן כהן, זאגט די הייליגע רשי מלאתך, דיין, סאו סאו מלאה איז איז ווען די זאנגען זענען אנגעפילט געווארן מיט ווייצלעך, סאו דאס איז די לשון פון מלאה, סאו דעמאלטס ווען די תבואה ווערט געצייטיגט הייסט עס מלאתך, סאו חובה המוטלת עליך כשתתמלא תבואתך להתבשל והיינו ווען וואסערע חיוב פאלט ארויף אויף. ווייץ וואס איז געווארן געצייטיגט איז ביכורים, די ערשטע זאך וואס מען דארף געבן איז ביכורים ווען ס'ווערט געצייטיגט, ודמעך, דאס איז א תרומה, אבער זאגט רשי, פריער האב איך דיך מסביר געווען מלאתך מיינט אז ווען ס'ווערט אנגעפילט מיט ווייצלעך, ודמעך וואס מיינט דאס, כ'ווייס איני יודע מה לשון דמע, כ'ווייס נישט וויאזוי מען קאנעקט תרומה מיט דמע, אבער די הייליגע גור אריה דער מהרל מפראג ער האט זייער שיין מסביר געווען דאס ווען ער זאגט אז מלאתך איז די פוינט אז ס'ווערט פול, יא, איז ודמעך איז ווען ס'טוט זיך אפ, אזוי ווי דמע עין, די טרערעלע פון א אויג, טוט זיך אפ פונעם אויג, ווען מען וויינט רייט סאו דמעך ווען איז מען חייב תרומה ווען מען נעמט ארויס די ווייצלעך פון די פון די שטרוי וועגן דעם איז מלאתך ווען ס'איז נאך פול ביסטו חייב מיט ביכורים ודמעך ווען ס'טוט זיך אפ אזוי ווי א טרערעלע דעמאלטס איז מען חייב תרומה זייער שיין לא תאחר זאלסטו נישט סאו לכאורה פשוט פשט לא תאחר זאלסטו נישט מאכן אין א שפעטערע צייט ווען עס איז מיר געזאגט א צייט אז זאלסט מיר ווארענען אז זאלסט נישט מאכן שפעטער ווי דעם ניין ס'מיינט נישט דאס ס'מיינט לא תאחר לא תשנה סדר הפרשתן לאחר את המוקדם ולהקדים את המאוחר זאלסט נישט מאכן קודם תרומה קודם מעשר סאו מאך עס אויפן פונקטליכן סדר, קודם ביכורים נאכדעם תרומה נאכדעם מעשר, שלא יקדים תרומה לביכורים ומעשר לתרומה. פארוואס? אזוי ווי מיר האבן געשמועסט, כדי מען זאל זיך נישט קומען צו קיין טעותים. סאו בכור בניך תתן לי, לפדותו בחמש נישט ממש געבן דעם קינד אזוי ווי מען דארף געבן א בהמה פאר הקדש, נאר לפדותו בחמש סלעים מן הכהן זאל אויסלייזן דעם קינד פדיון הבן פינף סלעים. פרעגט רשי, הלא כבר צוה עליו במקום אחר, עס שטייט דאך אין פסוק אין פרשת קרח שטייט,

צו בכור בהמה, כדי צו זאגן אז יענץ דארף אויכעט זיין נאך דרייסיג טעג. סאו אף בכור בהמה דקה איז מטפל בו שלושים יום, קודם טוסטו זיך מטפל זיין מיט דעם בהמה דרייסיג טעג, ואחר כך נותנו לכהן. יעצט זאגט דער הייליגע פסוק ווייטער, אזוי איך האב דיך געהייסן אז זאלסט דיין בכור אדם אויסלייזן, איז כן כן תעשה לשורך ולצאנך, און דארטן איז נישט שייך אויסצולייזן, דארטן דארף מען געבן דעם די עקשול בהמה פארן כהן, ווען דארף איך עס געבן? האט רשי מיר יעצט געזאגט אז מ'דארף עס געבן דרייסיג טעג נאכן געבורט, יא? און קומט דער פסוק אריין ער זאגט שבעת ימים יהיה עם אמו, דארף זיין זיבן טעג דארף ער זיין מיט די מאמע, און ביום השמיני תתנו לו, מען זאל עס געבן פארן כהן אינעם אכטן טאג. אנטשולדיגט האסט מיך יעצט געזאגט אז מען דארף עס געבן נאך דרייסיג טעג, סאו גייט דיר יעצט רשי פארענטפערן די סתירה. זאגט דער הייליגער רשי שבעת ימים יהיה עם אמו, סאו קודם האסטו דא צוויי מאל שבעת ימים יהיה עם אמו, זיבן טעג זאל עס זיין מיט די מאמע, און נאך זיבן טעג די אכטע טאג זאלסטו עס געבן צום כהן. סאו די ערשטע שבעת ימים יהיה עם אמו איז זו אזהרה לכהן. שאם בא למהר את קרבנו לא ימהר קודם שמונה. א מענטש וויל מקריב זיין דעם בכור בהמה, אז א כהן וויל מקריב זיין דעם בכור בהמה פאר אכט טעג זאלסטו עס נישט, פאר דרייסיג טעג זאלסטו עס נישט מאכן פאר אכט טעג, מינס ס'איז א מינימום פון אכט טעג מוזטו ווארטן, לפי שהוא מחוסר זמן, פארוואס ווייל א בהמה אונטער אכט טעג קען מען נאכנישט מקריב זיין אפילו ביי חולין בהמות. און ביום פארוואס ווייל ס'איז נאך דעמאלטס נישט ווערט פאר גארנישט, קיינער וויל עס נישט עסן, מ'וויל נישט טון קיין ביזנעס דערמיט, ס'איז נאך א, ס'איז נאך א פיצי בעיבי, אויך איז עס א נייפעל, ס'איז נאך נישט זיכער צו ס'גייט בלייבן לעבעדיג, סאו דאס זאגט די ספר החינוך, ווייל פאר דעם דארף מען ווארטן אכט טעג צו מקריב זיין א בהמה, סאו די זעלבע זאך דא, אז זאלסט עס נישט טון, אפילו דו ווילסט עס טון פריער, זאלסט עס אבער נישט, זאלסט עס אבער נישט טון פאר אכט טעג, סאו ביום השמיני תתנו לו, סאו יכול יהא חובה לבו ביום, וואלט איך געוואלט מיינען אז מ'דארף עס ממש געבן אינעם אכטן טאג, נאמר כאן שמיני ונאמר להלן, ס'שטייט ביי א בהמת חולין וואס מ'וויל מקריב זיין שטייט ומיום השמיני והלאה ירצה, מה שמיני האמור להלן, פונקט ווי א בהמת חולין מוזט עס נישט געבן אויפן אכטן טאג, דו קענסט געבן א צוויי יעריגע בהמה פאר הקדש. סאו מה שמיני האמור להלן איז להכשיר משמיני ולהלן אז עס איז נאר כשר צו געבן פאר הקדש פון אכטע טאג און ווייטער אף שמיני האמור כאן ווען שטייט דא שמיני איז אויך להכשיר משמיני ולהלן סאו דאס וואס רשי האט פריער געזאגט בלייבט אמת אז בעיקר הדין דארף מען עס געבן אויפן דרייסיגסטן טאג אבער פון ווען קען מען עס שוין געבן קען עס געבן פונעם אכטן טאג וכן משמעו ביום השמיני אתה רשאי ליתנו לו אבער באמת די חיוב גמור פאלט ארויף אויף ערשט אויפן דרייסיגסטן טאג אזוי ווי רשי האט פריער געזאגט יעצט זאגט די תורה ווייטער ואנשי קודש תהיון לי זאלסט זיין פאר מיר הייליגע מענטשן! סאו גייט די תורה יעצט זאגן די איסור פון עסן טריפה, און ס'איז די ערשטע מאל וואס ס'שטייט דא די ווארט קודש, זאגט די הייליגע רמב ם אז בעצם ביז אהער האט מען גערעדט פון זאכן וואס זענען דברים מגונים, מ'רעדט דא פון טשעפענען, מ'רעדט דא פון פון וויאזוי מ'דארף זיך אויפפירן מיט איינעם וועם דו האסט פארבארגט געלט, און און אזוי ווייטער און ווייטער און ווייטער, יעצט גייט מען רעדן פון א זאך בשר טריפה, ס'איז א דרך ארצ'דיגע זאך, גוים עסן זייער פאלייטלי זייער טריפות. פאר דעם זאג איך דיר אנשי קודש, דא קומט אריין שוין אז עס זאל זיין הייליג, מער הייליג ווי סתם א מענטש, עס זאל שוין זיין מיין עם סגולה, קדושים תהיו סאו ווייל אנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה טריפה, לא תאכלו, בשר בשדה, פלייש וואס דו טרעפסט אין פעלד, טריפה וואס איז געווארן פארצוקט דורך א חיה, אבער די חיה האט עס נאכנישט גע'הרג'עט, אבער די בהמה קען נישט לעבן פאר צו לאנג ווייטער אזוי, עס איז א. ס'איז א א קראנקע בהמה, לא תאכלו, זאלסטו דאס נישט עסן, וואס דען זאלסטו טון? מ'רעדט נישט דא פון קיין נבילה, א נבילה איז אז עפעס וואס איז שוין געשטארבן, מ'רעדט דא פון א טריפה וואס נישט וואס וואס ס'קען נישט לעבן פון זיך אליין פאר צו לאנג לענגער, סאו וואס דען זאלסטו טון? לכלב תשליכון אותו זאלסטו עס ווארפן צום הונט. און רשי וועט שוין זאגן אז מ'קען עס געבן פאר א גוי אויכעט, נאר די תורה וויל זאגן פון לכלב פאר א געוויסע סיבה, זאגט די הייליגע רשי ואנשי קודש תהיון לי, אם אתם קדושים ופרושים משיקוצי נבילות וטריפות, אויב וועט עטס זיין קדוש און אפגעשיידט, פון נבילות וטריפות הרי אתם שלי וועט עטס זיין מיינער, ואם לאו, אינכם שלי. פאר דעם זאגט די תורה תהיון לי, ווייל בעצם וואלט ער געקענט זאגן אז ואנשי קודש תהיו וואס איז די תהיון לי? ווייל דעמאלטס ביסטו מיינער, אויב דו פאלגסט מיך מיט דעם אז דו עסט נישט קיין נבילות וטריפות. ובשר בשדה טריפה, זאגט רש י, דאס איז נישט דווקא, לאו דווקא בשדה, אף בבית כן, אלא שדיבר הכתוב בהווה, ווייל געווענליך טרעפט מען א טריפה אין א פארצוקטע חיה אין פעלד, מקום שדרך בהמות ליטרף. וכן ברענגט זיך רש י נאך ראיות ווי ס'איז לאו דווקא בשדה, ס'שטייט דארטן כי בשדה מצאה, איז דארטן די הלכה ביי א אונס ווען מ'האט מאנס געווען א מיידל און מ'האט און און זאגט די תורה אז מ'דארף איר נישט הרג'נען, פארוואס ווייל אפשר האט זי געשריגן פאר העלפ, אפשר האט זי נישט מסכים געווען צו דעם גאנצן נושא.

ער האט דער איד וואס איז חשוב'ער פון אים, דער כלב איז א כלב, האט נישט א חשוב'ערע כלב א ווייניגערע כלב, סאו אן א געוויסע לעוועל איז דער כלב אפילו חשוב'ער פון א גוי, און נאך א זאך ולימדך הכתוב די תורה וויל מען לאזן הערן שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, דער אייבערשטער האלט נישט צוריק קיין שכר פון יעדע איינציגסטע בריה שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, ער איז א כלב פאר גאד סעיקס, און דאך זאגסטו אים אז ער באקומט דא א שכר לעולם ועד, ער באקומט נבילה פארוואס יא ווייל די אייבערשטער האלט נישט צוריק פון שכר, סאו ווען דו ביסט ביי דיר צוקלאפט כ'האב עובר געווען עבירות כ'בין משוקץ און מרוחק פונעם הייליגן באשעפער זאלסטו וויסן אז דו שיינסט און לייכסט און דיין יעדע איינציגסטע גוטע דיד וואס דו טוסט גייט ווערן ריווארדעד לעולמי עולמים, מה דאך פאר א כלב האט מען נישט מקפח שכר געווען כל בריה איז א זיכערע זיכערע זאך אז פאר א הייליגע איד וואס איז. די איבערגעבליבענע הייפעלע פון כלל ישראל פונעם אייבערשטן, וועם נאך האט דער אייבערשטער אויסער אונז? זאגט דער הייליגער פסוק ווייטער לא תשא שמע שוא, און דאס איז א שם הכולל, זאלסט קיינמאל נישט מקבל זיין קיין זאך וואס מען רעדט אויף א צווייטן ווען יענער איז נישט פרעזענט און ער קען זיך נישט פראטעקטן, און דאס אינקלודט צוויי זאכן, סיי מקבל זיין לשון הרע, און ווייל יענער קען זיך נישט דיפענדן. ער קען נישט זאגן אז ס'איז נישט גערעכט, סאו אפילו יענער זאגט דאך אמת טארסט עס נישט מקבל זיין, פארוואס ווייל דער מאן דאמר אויף וועם מען רעדט קען זיך נישט דעפענדן, די זעלבע זאך זאל די בית דין נישט מקבל זיין קיין טענות פון איין בר פלוגתא, פון איין בעל דין, ווייל אויב זיין אנדערע בעל דין איז נישט דארטן קען ער זיך נישט דעפענדן, ממילא דאס איז א איסור א שם הכולל איסור וואס אינקלוד ביידע. און נאך א הלכה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס, זאלסט נישט אויסשטרעקן דיין האנט צו געבן הילף פאר א רשע וואס ברענגט פאלשע קלעימס אויף זיין חבר צו זיין זיין פאלשע עדות, וואס הייסט זאלסט נישט ווערן קיין פאלשע עדות. זאגט די הייליגע רש"י לא תשא שמע שוא כתרגומו אז וואס אז לא תקבל שמע דשקר, זאלסט נישט מקבל זיין עניטינג וואס איז שקר, סאו א אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין בעל דין חברו, און די איסור אינקלוד ביידע, סיי מ'זאל נישט מקבל זיין קיין לשון הרע, און סיי אויך אז מ'זאל נישט מקבל זיין די עדות'שאפט פון א בעל דין, סאו ביידע זאכן, ער זאגט טאקע, דער תרגום זאגט טאקע לא תקבל שמע דשקר, סאו אפילו עס איז אמת טאר מען עס נישט מקבל זיין, נאר די סיבה פארוואס איך טאר עס נישט מקבל זיין איז ווייל אפשר איז עס שקר, און זיין בר פלוגתא קען זיך נישט דיפענדן. און אויך די בעל דין, מען טאר נישט אננעמען פון איין בעל דין, פארוואס? ווייל דער דיין עט אויסהערן דעם מענטש, עט ער שוין מחליט זיין אין זיין דעת אז יענער איז גערעכט, און ווען דער צווייטער וועט קומען זאגן זיינע טענות, וועט ער דאך שוין זיין בייעס צו זיין ארגינעלע החלטה, ער האט דאך שוין מחליט געווען אז יענער איז גערעכט, סאו איז ער בייעס צו זיין החלטה, ממילא וועגן דעם טאר מען נישט אויסהערן איינעם אן די פרעזענס פונעם צווייטן. און דאס איז נאך א הלכה געווען אין פסוק אז אל תשת ידך עם רשע, הטוען את חברו תביעת שקר, איינער וואס טוט תובע זיין זיין חבר אין בית דין, מיט א פאלשע טענה, וואס הייסט יענער האט מיך בא'גנב'עט, יענער האט מיר דאס, יענער האט מיר יענץ, צו וואס זאגט דיך די תורה שתבטיחהו להיות לו עד חמס, זאלסט אים נישט מבטיח זיין, זאלסט אים נישט צולייגן א האנט אז דו זאלסט זיין זיין פאלשע עדות, כדי אים ארויסצוהעלפן מיט זיין קעיס, סאו, מארגן וועט מען גיין ווייטער, זאלסטו האבן א סוקסעספול דעי.